משיחת פורים תשט"ו בכלל בשעת מען האט מלחמה מיט קליפה איז אט דעמאלט איז דאך דא דער חילוק צי בשעת קליפה איז דאך בתוקפה אדער בשעת אין השעה משחקת לו וואס אויב אין השעה משחקת לו קאן דאך דאס יעדערער איינקערן בשעת השעה משחקת לו איז אויף דערויף שטייט אז אם גאוה כא-ל לך עדה נא גאה וגאון און הדך רשעים תחתיך, אז אפילו בשעת די קליפה איז בתוקפה איז ברעכט מען איר איין, און דערפאר איז בשעת משה רבינו האט מורא געהאט גיין צו פרעה דערפאר וואס מצרים איז געווען בתוקפה. אויף אזוי פיל אז אפילו עבד אחד האט נישט געקאנט פון דארט אנטלויפן, האט מען געדארפט האבן א ציווי מיוחד בא אל פרעה אז ער זאל זיך נישט שרעקן דערפאר וואס מען גיבט אים די כוחות אז ער זאל קאנען זיין דער ונהפוך הוא מן הקצה אל הקצה על אחת כמה וכמה לאחר מתן תורה. וואס דערפאר האלט דאך ר' שמעון בן יוחאי אז מותר להתגרות עם רשעים, דערפאר וואס ער איז געווען א ניצוץ פון משה רבינו וואס אים האט מען געזאגט דעם בא אל פרעה. מיט א אידן איז דאך לכאורה שווערער, דערפאר וואס א איד האט דאך אין זיך עפעס ניט נאר בבואה, נאר בבואה דבבואה איז דאך אויכעט אית להו, בשעת אבער ס'האנדלט זיך אז מ'שטעלט זיך אויף אויף אתפשטותא דמשה איז אט א דעמאלט פאלט דאך אפ אט א דער ענין, איז ממה נפשך דארף מען ניט אנקומען צו אם גאוה כא-ל לך טוט זיך אפ דער ענין אן דעם.

די גמרא זאגט דאך אויף אנא ענישתיה אז מען האט זיך אויף דערויף מצער געווען, דערפאר וואס ענוש גם ענוש לצדיק איז דאך לא טוב, איז דאך דאס במה דברים אמורים ווען ס'רעדט זיך ווען ער איז נאך א נשמה בגוף און אין עולם הזה הגשמי, וואס במילא דעמאלט קאן דאך זיין דער ענוש לצדיק, מצד די אחיזה וואס דאס האט מיט זיין גוף, קען זיין אז דאס איז פארבונדן מיט א ענין וואס איז לא טוב פאר עם אויכעט, בשעת דער צדיק געפינט זיך אין עולם האמת וואס דארט איז א עולם ברור, במילא איז דאך ניטא קיין ענינים פון לא טוב, איז דאך במילא הממנו יפלא כל דבר אז ס'קען זיך דורכפירן דער ענין בניצחון גדול ובניצחון גמור, אז ס'זאל ניט שטערן אין קיינע עניינים פון תורה און אויך אין קיינע עניינים פון קידוש השם, און אף על פי כן זאל זיין הדך רשעים תחתיך, וואס דעמאלט וועט זיך דורכפירן דער ענין פון הפצת נגלה דתורה. און הפצת נסתר דתורה בלי מפריע, און דאס וועט אויך פועל'ן למען ישמעו ויראו אז מכאן ולהבא זאלן ניט זיין אט די העלמות והסתרים און דער רצון פון דעם רבי'ן נשמתו עדן מיט זיין כוונה, און דעם רצון פון דעם שווער דער אתפשטותא דמשה פון אונזער דור מיט זיין כוונה זאל זיך דורכפירן במילואו און אן עגמת נפש אפילו אין מחשבה און דיבור און על אחת כמה וכמה פון מעשה און דאס זאל זיין אין אן אופן פון א נצחון גלוי וואס ס'וועט זיין מיט הדך רשעים דאס איז דעם אייבערשטענס ענין און למאי נפקא מינה דאס איז זייער ענין פרטי אבער דאס וואס איז נוגע צו מעשה און דאס וואס איז נוגע צו לימוד התורה און צו התקשרות צום רבי'ן נשמתו עדן און דעם שווער איז אפילו דאס איז חוצפה בלי תגא.

און דערנאך איז מען ממשיך דער דירה לו יתברך דורך לימוד הנגלה און דורך לימוד החסידות און דורך עבודת התפילה און קיום המצוות בהידור, און מען דארף נאך פועל'ן אז דאס זאל זיך אפטון בעגלא דידן און אן עגמת נפש ובשמחה ובטוב לבב, לחיים לחיים. מומחים אויף דורכפירן דאס איז מצד עצמם זיי נעבעך זייער שוואכינקע, שוואכינקע ניט נאר ברוחניות נאר פשוט בגשמיות, און ווי ס'האט ליידער געוויזן דער ווי דא, איך מוז נישט זאגן דא די עקספיריענס ביז איצטער, אבער ווייס איך מיר וואס איז די נפקא מינה, די אויפן שווער האט מען געזאגט אז ער נעמט א לאשעק און גיט אים א שמיץ און זאגט לויף איז ווערט דערפון א מענטש, במילא איז אויב מען קען מאכן פון א לשק א מענטשן קען מען זיך פון א חלוש מאכן א גיבור, אבי דער ענין זאל זיך דורכפירן ווי ער דארף זיך דורכפירן און דווקא במילואו, און במילא טאמער זענען זיי שוואכע איז זאל זיי צוקומען וואס זיי דארף צוקומען, אבער בכל אופן דער ענין זאל זיך דורכפירן ווי ער דארף זיך דורכפירן במילואו.